אמר רבא, האט רבא געפרעגט, אטו דען אחד מארבעה בנזק, שטייט דען אז פון די פרה זאל מען באצאלן א פערטל פון נזק, ואחד משמונה בנזק תנא און די ולד זאל באצאלן א אכטל? חצי נזק ורביע נזק תנא. ער לערנט מיר א האלבן שאדן א פערטל שאדן, איך קען נישט זאגן א פערטל און א אכטל. אלא אמר רבא האט רבא געזאגט לעולם בפרה וולד דחד, די משנה רעדט זיך אז די פרה און די ולד באלאנגט צו איין מענטש, והכי קאמרינן, אזוי איז דער פשט אין דער משנה. איתא לפרה, ווען די פרה איז פארהאנען, משתלם חצי נזק מפרה, ווערט ער געצאלט דעם האלבן שאדן פון דער פרה, ווייל ס'איז דאך נישט קיין חילוק צי די פרה אליין האט מזיק געווען, צי די פרה מיט דעם ולד האט מזיק געווען, דארף מען דאך באצאלן פון דער פרה א האלבן שאדן ליתא לפרה, ווי איז אבער די פרה איז נישט פארהאנען און א תם ווערט דאך נישט באצאלט נאר מגופו, און דער ניזק טענה'ט גיב מיר יעצט דעם גאנצן האלבן שאדן פון ולד, ווייל דער ולד האט אויך מזיק געווען מיט דער פרה. רבא האלט אז די ולד איז די זעלבע גוף פון די פרה, און די ולד איז ווי אחד מאבריה, דעמאלט אז די פרה איז נישט דא איז מיר א ספק ווען די זאל געווען זיין בשעת נגיחה איידער זי האט געבוירן, קען ער נעמען דעם גאנצן האלבן שאדן פון ולד, אבער אזוי איך ווייס נישט, קען זיין אז די ולד איז נישט געווען די מזיק. דעמאלט משתלם רביע נזק מוולד ווערט מען באצאלט א האלבן שאדן פון דעם ולד, טעמא דלא ידעינן אי הוה ולד בהדה כי נגחה, די גאנצע זאך איז ווייל איך ווייס נישט צו די ולד איז געווען א שותף מיט דער פרה אין דעם שאדן, אי לא הוה צו ס'איז נישט געוועזן, אבל אי פשיטא לן, אויב ס'איז מיר זיכער. דהוה ולד בהדה כי נגחה, אז בשעת נגיחה איז דארט געוועזן די ולד, איז דעמאלט משתלם כוליה חצי נזק מוולד, ווערט מען באצאלט דעם גאנצן האלבן שאדן פון ולד, אפילו דעמאלט ווען ס'איז נישט פארהאנען די פרה. רבא לטעמיה רבא גייט נאך זיין טעם, דאמר רבא רבא האט געזאגט פרה שהזיקה, א פרה האט געמאכט שאדן און עס איז געווען א תם וואס תם אינו משתלם אלא מגופו גובה מולדה, אז די פרה איז נישט דא איז מען גובה פון ולד, צי לאמיר זאגן די פרה איז דא נאר די פרה אליין איז נישט גענוג אויף דעם האלבן שאדן נעמט מען צו פון דעם ולד, מאי טעמא גופה היא די ולד איז דער גוף פון דער פרה, ס'איז נישט ווי צוויי באזונדערע גופים, ס'זאל האבן דעם דין ווי צוויי מזיקים, ווי וועט זיין דער דין צוויי שוורים האבן מזיק געווען איין שור? איז דאס וואס דער דארף באצאלן, וואס איז זאגן מיר אז דאס וואס דער פון דעם קען איך נישט צאלן וועל איך נישט צאלן פון אנדערן, אבער דא אז ס'איז איין זאך, תרנגולת שהזיקה א תרנגולת האט מזיק געווען, גובה אינו גובה מביעתה, פון די ביעה טוט מען נישט איינמאנען, מאי טעמא, פירשא בעלמא היא, ס'איז נאר א זאך וואס איז אפגעשיידט פון איר, ס'איז נישט דער גוף התרנגולת, פארשטייט זיך אזא איין ביעה וואס די ביעה איז שוין פארטיג זאל ארויסגיין, אבער אויב די ביעה איז אזעלכע ס'איז נאך מעורה בגידין איז עס נאך ווי דער גוף אליין. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט, אין שמין לפרה בפני עצמה ולולד בפני עצמו, דאס גייט ארויף אויף דעם ערשטן דין אין דער משנה, א שור וואס האט מזיק געווען א פרה, און די פרה האט מפיל געווען. טו איך ניט אָפּשאַצן באַזונדער דעם שאָדן פֿון דער פּרה און דער באַזונדער פֿון דער שאָדן פֿון דעם ולד. דאָס מײנט מען, מע װײסט, אַז ס'האָט מזיק געװען אי די פּרה, אי די ולד, שאַצט מען נישט אָפּ יעדער זאַך באַזונדער, אלא שמין לולד על גבֿ פּרה, מע שאַצט עס אָפּ צוזאמען, וויפיל איז ווערט געווען פריער די פרה מעוברת, און וויפיל ס'איז יעצט ווערט אי מתה, אדער וויפיל די נבילה איז ווערט, אדער אויב זי לעבט, ווייל אויב איך וועל גיין אפשאצן באזונדער, איז דאך עס מערער זיין דער שאדן, איז דאך שאם. אי אתה אומר כן. אויב איך וועל אזוי אויך זאגן, איך שאץ אפ באזונדער די פרה און באזונדער די ולד, נמצא קומט אויס אתה מכחיש את המזיק, דארף דער מזיק מאגער ווערן, האט מער שאדן. פארשטייט זיך ווען איך גיי רעכענען די פרה מעוברת וועט עס זיין לאמיר זאגן הונדערט צוזאמען, און אזוי יא קאן זיין די פרה אכציג און די ולד קאן זיין דרייסיג. די גמרא וועט באלד פרעגן וואזשע איז, ווער זאגט אז איך דארף טוהן זיך רעכענען מיט די מזיק, שאץ אפ באזונדער און דער מזיק זאל באצאלן. וכן אתה אומר די זעלבע זאך זאגסטו ביי קוטע יד עבדו של חברו, איינער האט אפגעהאקט די האנט פון דעם קנעכט פון זיין חבר, שאצט מען נישט אפ באזונדער וויפיל א מענטש וויל נעמען מען זאל אפהאקן די האנט פון דעם עבד, ווייל יעדער וואס ער זעט זיין עבד איז גאנץ פאר דמים מרובים, פאר א גרויסע סומע וועט ער באשטיין. טו איך נישט אזוי אפשאצן די האנט באזונדער, נאר איך שאץ אפ וויפיל דער עבד איז יעצט ווערט אן א האנט, און וויפיל ער ווערט געווען פריער. וכן אתה מוצא, די זעלבע זאך טרעפסטו ביי מזיק שדה של חברו. אַז די בהמה, צי דער מענטש, האָט מזיק געווען די פעלד פון חבר, אונטערגעהאַקט ביימער, אָדער אָפּגעגעסן אַן ערוגה, גיי איך ניט אָפּשאַצן די ערוגה אַליין וויפיל ס'איז ווערט, נאָר וואָס דען, איך שאַץ אָפּ, און נישט די גאנצע פעלד אויכעט, ווייל אויב די פעלד איז זייער א גרויסע פעלד, איז אז מען גייט פארקויפן א פעלד, אי טוט מען זיך נישט רעכענען צו עס פעלט אן ערוגה צו ס', צו נישט, נאר מען מיינט מען שאצט אפ א פעלד וואס איז גרוי גרויס א בית סאה, א בית סאה דאס איז א פעלד וואס איז גרויס פופציג אמות, אויף פופציג אמות מיט דער ערוגה, און וויפיל ס'איז יעצט ווינציגער ווערד, עס פעלט די ערוגה. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, האט רב אחא בריה דרבא געפרעגט רב אשי'ן, ואי דינא הוא, אויב דער דין איז מען זאל אפשאצן באזונדער, ליכחוש מזיק, זאל איך ווערן, זאל האבן שאדן דער מזיק, וואס איז די קשיא? תוספות איז מסביר אז די קשיא איז אויף פרה און ולד, ווייל איך לערן אז די פרה און ולד זענען צוויי גופים, דארף איך אפשאצן די ולד בפני עצמו, אויף קוטע יד עבדו פרעג איך נישט קיין קשיא. ווייל דער גאנצער עבד איז איין גוף, זאג איך, דארף איך אפשאצן דעם גאנצן גוף וויפיל ס'פריער ווערט געווען מיט די האנט און וויפיל אן די האנט, די זעלבע זאך ביי דעם פעלד, ווערט עס גערעכנט ווי איין גוף, פארשטיי איך פארוואס מען שאצט אזוי אראפ, אבער די ולד אויב ס'איז א באזונדערע גוף דארף איך עס אפשאצן באזונדער, זאל דער מזיק כאפן שאדן. ענטפערט די גמרא משום דאמר ליה, זאגט צו אים, דער מזיק זאגט פרה מעברתא אזיקתך, איך האב דיר מזיק געווען א פרה וואס איז געווען מעברת, נישט ס'איז געווען צוויי גופן א פרה מיט א ולד, פרה מעברתא שיימנא לך, דארף מען אפשאצן א פרה וואס איז מעברת, וויפיל זי ווערט געווען פריער ווען זי איז מעברת, און וויפיל זי יעצט ווערט נאכדעם ווי מ'האט געמאכט אין איר שאדן. זאגט די גמרא, פשיטא, דיע זאך איז מיר זיכער, פרה דחד וולד דחד, אז אויב דער שור האט מזיק געווען א פרה מעוברת, די פרה האט באלאנגט צו איינעם, און די ולד האט באלאנגט צו איינעם, פיטמא, דאס וואס די בהמה איז פעטער, וואס איך טו אפשאצן וויפיל פריער ווערט געווען און יעצט אויך צו נאך די נגיחה וואס זי ווערט מאגער, איז זיכער לבעל פרה, דאס באלאנגט צו דעם בעל פרה, ווייל די שומן, די פעטס, קומט נישט פון דעם ולד. נפֿחא מאי, דאָס, װאָס איז פֿריִער מערער װערט געװען צוליבן אױפֿגעבלאָזטקײט, דאָס קומט דאָך צוליב דעם ולד, און יעצט אָ האָט מען געמאַכט דעם שאָדן. װי אַזױ טו איך דאָס אָפּשאַצן? װער זאָל דאָס האָבן דעם שאָדן? צי דער בעל-פּרה זאָל איך דאָס באַצאָלן, צי דעם בעל-ולד? רבֿ פּפּא אמר לבעל-פּרה. אז דאס באלאנגט לבעל פרה, רב אחא בריה דרב איקא אמר חולקין, מ'צוטיילט זיך דער בעל פרה מיט דעם בעל ולד, והלכתא און די הלכה איז חולקין, רש"י. איינער האט געהאט א פרה מעוברת, איז ער געגאנגען ער האט פארקויפט צו זיין חבר די פרה, די ולד האט ער איבערגעלאזט ביי זיך, נאכער איז געקומען א שור און ער האט מזיק געווען דיע פרה ווען זי איז געווען מעוברת. האט איך דא א שאדן די בעל הפרה און ס'האט אויך פה א שאדן די בעל הוולד, איז דאס או וואס די בעל וואס איז שאדן דא אין די פרה צוליב דעם אויפגעבלאזנקייט, פריער ביז זי געווען צוזאמען מיטן וולד האט מען די פרה אויך זיך אויסגעזען ווי מען זאגט א אנדער באטרעף האט מען זיי גערעכנט זיך מער האט מען ווערט געווען צו באקויפן און יעצט ווינציגער, איז די שאלה צי דאס קומט צום בעל וולד ווייל דאס קומט דאך דורך דעם וולד, אדער דאס איז דאך אין דער פרה, זאל עס באקומען צו דעם בעל הפרה, איז דא אין דעם א מחלוקת, רב פפא זאגט לבעל פרה, און רב אחא בריה דרב איקא זאגט חולקין. זאגט די משנה, הקדר, א טעפער שהכניס קדרותיו, האט אריינגעברעגט זיינע טעפ לחצר בעל הבית, אין א חצר פון א בעל בית שלא ברשות, ער האט ניט געהאט קיין רשות דארט אריינצוטראגן זיינע קדרות, ושברה בהמתו של בעל הבית, און די בהמה פון בעל בית האט צעבראכן דיע טעפ, איז דער דין פטור, איז דער בעל הבית פטור, יענער האט נישט געהאט קיין רעכט אריינצוברענגען. ואם הוזקה בהן, אויב די בהמה פון דעם באלבאס איז געווארן געשאדנט אין דיע טעפ, זיך פארטשעפעט, צעבראכן א פוס, בעל הקדרות חייב, איז דער בעל הקדרות מחויב צו באצאלן פאר דעם שאדן. ואם הכניס ברשות, אויב האט אריינגעברענגט די קדרות ברשות, און בעל החצר חייב, איז דער בעל החצר חייב אויף דעם שאדן וואס די בהמה האט געמאכט אין די קדרות. א צווייטע דין, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, איינער האט אריינגעטראגן די פירות אין חצר פון א בעל בית שלא ברשות, ער האט נישט געהאט קיין רעכט דארט אריינצוטראגן די פירות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, די בהמה פון בעל הבית האט אויפגעגעסן די פירות. פטור, איז דער בעל הבית פון דעם חצר, דער בעל הבית פון דער בהמה דארף נישט באצאלן פאר די פירות. ואם הוזקה בהן, אויב די בהמה איז געווארן געשאדנט אין די פירות, בעל. הפירות חייב, אויב די בהמה האט זיך אויסגעגליטשט אין די פירות, דארף דער בעל הפירות באצאלן פאר דעם שאדן. ואם הכניס ברשות, אויב ער האט אריינגעברענגט די פירות ברשות, און דעמאלט א. איז געגאנגען די בהמה פון באלעבאס, זי האט אויפגעגעסן די פירות, בעל החצר חייב, איז דער בעל החצר מחויב צו באצאלן אויף דעם שאדן פון די פירות. א דריטער פאל איז הכניס שורו, ער האט אריינגעברענגט זיין אקס לחצר בעל הבית, אין דעם חצר פון באלעבאס שלא ברשות, ער האט ניט געהאט קיין רשות דארט אריינצונעמען דעם שור, ונגחו שורו של בעל הבית, דער אקס פון בעל הבית האט אים געשטויסן, או שנשכו כלבו של בעל הבית, דער כלב פון בעל הבית האט אים געגעבן א ביס, בעל הבית פטור. תוספות עמוד א' זאגט פארוואס דארף שטיין דריי פאלן, איין פאל ביי קדרות און איין פאל ביי פירות און איין פאל ביי שור. נגח הוא שורו של בעל הבית, דער אקס וואס איז אריינגעקומען שלא ברשות האט ער געשטויסן דעם שור פון באלעבאס חייב, איז דער וואס האט אריינגעברענגט זיין אקס שלא ברשות איז מחויב אויף דעם שאדן וואס ער מאכט אין דעם צווייטן שור. נפל לבורו, ס'איז אריינגעקומען א אקס שלא ברשות, און אין דעם חצר איז געווען א בור, איז ער אריינגעפאלן דער אקס אין דעם בור, והבאיש מימיו, ער האט קאליע געמאכט די וואסער וואס איז געווען אין דעם בור, חייב. איז ער מחויב אויף דעם שאדן וואס ער האט געמאכט אין דעם וואסער, היה אביו או בנו, דער פאטער אדער דער זון פון דעם באלעבאס פון דעם חצר לתוכו זענען געווען אין דעם בור, און דער פרעמדער שור וואס איז אריינגעקומען אן רשות איז ארויף אויף זיי און האט זיי געהארגעט. איז דער דין משלם את הכופר ער באצאלט כופר, די גמרא וועט ווייטער פרעגן ער איז דאך א תם פארוואס זאל ער באצאלן כופר, בשלמא ביי די פריערדיגע פאלן האט מען שוין געפרעגט שטענדיג ער איז א תם האט מען גענטפערט ער איז אנטלאפן נאך די נגיחה, אבער דא אויב ער איז אריינגעפאלן אין דעם בור האב איך דאך ניט געדארפן אים ארויסנעמען פאסט זיך דאך נישט צו זאגן ער איז אנטלאפן. ואם הכניס ברשות, ער האט אריינגעברענגט זיין אקס ברשות, און דער שור פון דעם בעל החצר האט מזיק געווען דעם פרעמדן אקס, בעל החצר חייב, איז דער בעל החצר מחויב אויף דעם שור. רבי אומר, רבי זאגט, מיר האבן דאך דא געלערנט אין דער משנה, אז אויב ער האט געגעבן רשות, און אויב דער אקס פון בעל החצר האט געמאכט שאדן צו דעם גאסט וואס איז אריינגעקומען, האבן מיר דאך געלערנט, איז ער מחויב פון דעם שאדן. רבי קריגט אויף דעם, רבי זאגט, בכולן אינו חייב, ביי די אלע פאלן, ער האט אריינגעברענגט די קדירות ברשות, צי אריינגעברענגט די פירות ברשות, צי שורו ברשות, און אויב דער שור פון בעל החצר האט עס מזיק געווען, דארף ער נישט באצאלן, עד שיקבל עליו לשמור, דווקא ביז דער באלעבאס נעמט אויף זיך צו היטן. דאס וואס ער גיבט אים רשות הייסט אזוי, איך גיב דיר רשות זאלסט אריין נעמען, אבער איך וויל נישט היטן, דו ווילסט ס'זאל נישט ווערן געניזוקט, דארפסט דו היטן דיין זאך. רש"י, היה אביו או בנו של בעל הבית בתוכו משלם את הכופר, בגמרא פריך, די גמרא פרעגט, הא תם הוא, ס'איז דאך א תם, ואמאי נקי תוכחה, פארוואס כאפט ער אזוי א הוה גמרא? מיר וועלן מקדים זיין איבערשמועסן די משנה, וויאזוי מיר לערנען יעצט פשט אין די משנה, אויב ס'איז געווען שלא ברשות ער האט אריינגעברענגט קדירות, איז אויב ס'איז געווען א שאדן אין די קדירות איז ער פטור. אויב ס'איז געווען א שאדן אין די בהמה פון דעם בעל החצר, איז דארף ער באצאלן, אין דער זאך איז נישט דא קיין מחלוקת, דאס איז גערעדט געווארן שלא ברשות, ווי וועט זיין אויב ס'איז געוועזן ברשות, לערנען די רבנן, ער זאגט צו אים נעם אריין. און איך וועל היטן מיין שור אז זאל נישט מזיק זיין די קדירות, און די זעלבע זאך דער בעל הקדירות וועט אויך היטן די קדירות אז ס'זאל נישט קומען פון זיי קיין שאדן צו דעם בעל הבית, אזוי לערן איך יעצט פשט אין די רבנן, ממילא אז אויב דער שור האט מזיק געווען די קדירות, דארף דער בעל השור היטן, ווייל דער בעל השור האט דאך אויף זיך גענומען ער זאל נישט מזיק זיין די קדירות, און אויב ס'איז געשען דער שור האט זיך פארטשעפעט אין די קדירות, דארף דער בעל קדירות באצאלן, ווייל נישט די טייטש איז. אז דער בעל החצר האט געזאגט דו גיי אוועק און איך וועל שוין אלעס היטן, איך היט מיין שור אז זאל נישט מזיק זיין די קדרות, און דו זע א מיטל אויף דיינע קדרות אז זיי זאל נישט ווערן געניזיקט. רבי קריגט אויף דעם, רבי זאגט רשות רופט זיך אן נישט אז ער גייט נעמען דעם דזשאב צו היטן זאל נישט ווערן געשאדן, און ממילא וועט אויסקומען לויט רבי. קיינער האט נישט גענומען אויף זיך קיין אחריות אז די בהמה פון בעל החצר האט מזיק געווען די כלים, די קדרות איז ער פטור לויט רבי ווייל ער האט נישט גענומען אויף זיך צו היטן, און פארקערט אויב די קדרות האט מזיק געווען איז דעם בעל השור איז ער אויך פטור לויט די רבנן. איז די ביידע נזקים איז מען חייב, צי די נזק פון דעם בעל החצר די בהמה איז געווארן ניזק איז די בעל הקדרות חייב, און פארקערט די בעל הקדרות האט געהאט שאדן פון דעם שור איז די בעל החצר חייב, און לויט רבי'ן קיינער האט נישט גענומען קיין היטן. פרעגט יעצט די גמרא טעמא דשלא ברשות, דעריבער שטייט אז אויב די בהמה איז געווארן געשאדנט

לא מיחייב בעל קדרות בנזקי בהמתו דבעל חצר, איז דער בעל הקדרות נישט מחויב פון דעם שאדן פון די בהמה פון בעל חצר, ולא אמרינן און איך זאג נישט קבולי קביל בעל קדרות אז דער בעל קדרות האט אויף זיך גענומען צו היטן נטירותא דבהמתו דבעל חצר, נאר איך זאג אז ברשות אז אויב ס'האט מזיק געווען די קדרות די בהמה איז די בעל הקדרות פטור, מני ווי ווער גייט דאס רבי היא, דאס גייט דאך ווי רבי דאמר וואס ער זאגט כל בסתמא אויב מ'טוט גארנישט ניט זאגן אז מ'נעמט אויף זיך היטן לא קיבל עליה נטירותא, נעמט מען נישט אויף זיך קיין היטונג, ווייל לויט די רבנן אזוי ווי דער בעל חצר ברשות, איז אויב זיין בהמה האט געמאכט שאדן אין די קדרות, האלטן די רבנן אז מסתם האט דער בעל החצר גענומען אויף זיך צו היטן אז זיין בהמה זאל נישט מזיק זיין די קדרות, איז די זעלבע זאך, דער בעל הקדרות דארף זיין מחוייב אויב די בהמה פון בעל החצר האט געהאט שאדן, ווען ער גיט אים רשות, זאגט ער צו אים, איך היט מיין שור און דו היט דיינע קדרות. קומט דאך אויס דאס וואס שטייט אז די בעל הקדירות איז נישט מחויב אויף די נזקי פון די בהמה פון בעל החצר גייט ווי רבי אימא סיפא זאגט די סיפא אם הכניס ברשות בעל חצר חייב אויב מען ברענגט אריין ברשות איז דער בעל חצר חייב דאס הייסט ער האט יא גענומען אויף זיך צו היטן. בעל חצר חייב הייסט אז אויב די בהמה פון בעל חצר האט מזיק געווען די קדירות איז ער חייב, אתאן לרבנן דאס גייט דאך ווי די רבנן דאמרי וואס זיי זאגן בסתמא נמי קבולי קביל עליה נטירותא אז סתם נעמט מען אויף זיך אויכעט צו היטן, ותו נאך איז שווער. רבי אומר רבי זאגט אין די סיפא פון די משנה בכולן אין די אלע אופנים אין די משנה אינו חייב איז ער נישט מחויב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור נאר דעמאלטס איז ער מחויב ריישא אין די ריישא וואס ס'שטייט אז דער בעל הקדירות אויב ס'איז געווען ברשות איז ער נישט מחויב בנזקי בהמתו דבעל חצר. וסיפא, און דער סיפא וואס שטייט בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור רבי איז ווי רבי ומציעתא רבנן און די מציעתא גייט ווי די רבנן אמר רב זירא האט רב זירא געזאגט קשה ס'איז טאקע שווער מי ששנה זו לא שנה זו אז ס'איז דא אליבא דרבנן צוויי תנאים. אנדערע תנאים לערנען אז די רבנן קריגן נישט אויף רבי, זיי זאגן די זעלבע זאך ווי רבי, אז בסתמא נעמט מען נישט קיין נטירותא, און אנדערע זאגן אז זיי קריגן. רבא האלט אזוי רבא, אז אויב דער בעל החצר האט געזאגט צו אים ברענג אריין די טעפ, הייסט דאס ער זאגט איך וועל היטן מיין בהמה זאל נישט מזיק זיין דיינע טעפ און נא און איך וועל אויך היט זען אז די קדירות זאל נישט מזיק זיין דעם בעל הפרה די מיין מיין מיין בהמה ווייל אויב ער האט דארט אריין געברענגט די קדירות געפינט ער זיך דאך נישט דארטן ער אז איך טראג אריין א זאך צו דעם אנדערן האט ער מיר געגעבן רשות אריינצוטראגן די זאך אבער איך בין דאך דארטן נישט דא דעריבער קומט אויס לויט די רבנן אז אויב ס'איז געשען א שאדן אין די קדירות איז דער בעל החצר חייב, ווי וועט אבער זיין אז ס'איז געשען א שאדן אין דער בהמה פון בעל החצר, דעמאלט איז דער בעל הקדירות פטור, ווייל דער בעל הקדירות איז נישט מחויב צו היטן. יעצט אין די רבי'ן לערנט מען אזוי. אין רבי לערנט מען אז אויב ס'איז געווען א שאדן אין די קדרות איז דער בעל החצר פטור, פארוואס דער בעל החצר איז פטור? ווייל ער האט נישט גענומען אויף זיך דער בעל החצר צו היטן ס'זאל נישט מזיק זיין די קדרות, און ווי וועט זיין פארקערט אז ס'איז געווען א שאדן אין די בהמה, דעמאלט וועט דער בעל קדרה זיין מחויב, פארוואס? ווייל רבי זאגט ער גיט נאר רשות, אבער וועגן שאדן ווי איינער זאגט בין איך נישט פאראנטווארטליך, אז איך וועל דיר מזיק זיין וועל איך נישט באצאלן, אבער דו דארפסט היטן די קדרה זאל מיר נישט מזיק זיין, פריער האב מיר דאך געלערנט לויט רבי'ן אז אויב מען ברענגט אריין שלא ברשות, איז אויב עס ווערט געניזיקט לויט רב זירא, ווי אזוי האט מען געלערנט אליבא דרבי אז ס'ווערט ניזוק די קדרות דארף דער בעל החצר נישט באצאלן, אז די בהמה פון בעל החצר ווערט געניזיקט דארף דער בעל הקדרות נישט באצאלן, אבער יעצט לויט רבא'ס סברא איז אז אויב די קדרות האט מזיק געווען די בהמה פון בעל החצר איז ער מחויב צו באצאלן לויט די רבנן. דאס איז דאך א חילוק פונקט פארקערט יעצט לויט רבא'ס סברא לויט די רבנן אז די קדרות ווערן געניזעקט דארף דער בעל החצר באצאלן אויב די אויב דער שור פון בעל החצר ווערט געניזעקט דארף דער בעל הקדרות נישט באצאלן און לויט רבי'ן פונקט די פארקערטע אויב די קדרות ווערן געניזעקט דארף דער בעל החצר נישט באצאלן ער האט אויף זיך נישט גענומען פון געהיטונג און די זעלבע זאך פארקערט אז אויב עס ווערט געשאדנט די בהמה דארף יא די בעל הקדרות באצאלן ווייל ער זאגט פון היטן מיש איך זיך נישט דו קענסט אריין טראגן אבער דו דארפסט היטן דאס זאגט די גמרא רבא אמר רבא זאגט כולה רבנן היא די גאנצע גמרא די משנה גייט די רישא ווי די רבנן וברשות אויב די בעל החצר האט געגעבן רשות אריינצולייגן די קדרות. שמירת קדרות קיבל עליו בעל החצר, ער האט אויף זיך גענומען צו היטן אז ער זאל היטן די קדרות אז די קדרות זאלן נישט ווערן צובראכן, און ער האט אויך אויף זיך גענומען די שמירה אז די אז די קדרות זאלן נישט אים מזיק זיין, ואפילו נשברו ברוח, אפילו ס'איז געשען א זייטיגע זאך וואס איז געווארן געשאדן די קדרות, נישט די בהמה פון בעל החצר האט מזיק געווען די קדרות, נאר ס'איז געווען ווי מען זאגט א זייטיגע סיבה, איז האט ער אויך אויף זיך גענומען די שמירה דעריבער, אז אויב די בהמה פון בעל החצר האט מזיק געווען די קדרות. דארף ער באצאלן, ער האט זיך גענומען אויף זיך שמירה, און אויב די בהמה איז געווארן געניזיקט אין די פירות, איז דער בעל הקדרות פטור, ווייל ער האט אים מסלק געווען, דו גיי זיך אוועק, שטעל אוועק די פירות, וועגן שמירה נעם איך זיך אויף מיר. אבער לויט רבי'ן איז פונקט די פארקערטע זייט, לויט רבי'ן אז אויב די קדרות זענען געווארן געניזיקט, דארף דער בעל החצר נישט באצאלן, ווייל דער בעל החצר האט דאך אויף זיך נישט גענומען קיין שמירה. ווי איז אבער אז דער בעל הבהמה האט געהאט שאדן, דארף דער בעל קדרות באצאלן. בקיצור, אויב ער האט אריינגעברענגט שלא ברשות, איז נישטא קיין שום מחלוקת, סיי לויט רבי'ן סיי לויט די רבנן, אז ס'איז דא שאדן אין די קטורת, איז דער בעל החצר פטור אז ס'איז דא שאדן אין די בהמה פון בעל החצר, איז דער בעל הקדרה חייב. לויט רב זירא'ן ווי ער לערנט פשט אין גמרא, סתם לערנען די רבנן נעמט מען אויף זיך שמירה, איז דער בעל החצר האט אויף זיך גענומען שמירה אז זיין שור זאל נישט מזיק זיין די קדרות, און דער בעל הקדרות האט גענומען אויף זיך אז זיינע קדרות זאלן נישט מזיק זיין דעם שור. וואס באלאנגט צום בעל החצר, רש"י. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף מ"ז, עמוד ב', די פיסקא הכניס פירותיו לחצר בעל הבית וכו'. אין דער משנה האמער געלערנט, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית, איינער האט אריינגעברענגט זיינע פרוכטן אין א פרעמדנס א יארד שלא ברשות, וואס דער בעל הבית פון דעם חצר האט אים נישט געגעבן קיין ערלויבעניש, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, די בהמה פון בעל הבית האט אויפגעגעסן די פירות, פטור. איז דער בעל החצר פטור צו באצאלן, ואם הוזקה בהן, אויב די בהמה איז געווארן געשאדנט אין די פירות, זי האט זיך פארטשעפעט, צעבראכן א פוס, בעל הפירות חייב, איז דער בעל הפירות חייב אין דעם שאדן וואס די בהמה פון בעל החצר האט געהאט, אמר רב, האט רב געזאגט, לא שנו, מיר האבן נישט געלערנט אין דער משנה אז אויב די בהמה פון בעל החצר איז געווארן געשאדנט אין די פירות, איז דער בעל הפירות חייב, אלא שהוחלקה בהן, נאר אז די בהמה פון דעם בעל החצר האט זיך אויסגעגליטשט אין די פירות. אבל אכלה. די בהמה פון בעל החצר האט אויפגעגעסן די פירות וואס איינער האט אריינגעברענגט שלא ברשות, און די בהמה האט צופיל געגעסן און פון דעם האט די בהמה שאדן, מאנט דער בעל הבית פון דעם בעל הפירות, דו האסט אריינגעברענגט פירות, און מיין בהמה האט זיך איבערגעגעסן און זי האט געהאט שאדן. פטור, דעמאלט איז דער בעל הפירות פטור צו באצאלן פאר דעם שאדן וואס דער בעל החצר האט געהאט אין זיין בהמה. מאי טעמא, וואס איז דער טעם? דער בעל הפירות זאגט, הוה לה שלא תאכל. איז תוספות מסביר די סברה, ווייל במתכוין, האט די בהמה געברענגט אויף זיך א זאך וואס איז מזיק, דארף ער נישט זיין מחוייב. ווען די בהמה גייט דורך דורך די פירות און זי פאלט, זי גליטשט זיך אויס אין די פירות, זי צוברעכט א פוס, דארף דער בעל הפירות באצאלן פאר דעם שאדן פון בהמה. אבער אויב דער שאדן פון דער בהמה איז וואס די בהמה האט געגעסן צופיל, דעמאלט דארף מען נישט באצאלן. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, אמינא איך מיין, כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא, רב האט געזאגט די הלכה, ווען ער איז נישט געווען וואכעדיג, האב איך געזען, דוכט זיך די חוות יאור, כ'בין נישט זיכער, די חפץ חיים ברענגט עס אראפ אין ענדע ספר, חפץ חיים, די תשובה געדענק איך נישט צו פון מהרי"ק צו פון חוות יאיר, אז דאס מען טאר דאך נישט רעדן אויף יענעם איז קיין שלעכטס, מען זאגט אויף איינעם ער רעדט שלאפעדיגערהייט, ער וויל זאגן די הלכה טויג נישט, וואס איז די ווערטער כי ניים ושכיב, ער זאגט אזוי כי ניים, ווען ער האט געדרימלט ושכיב און ער איז אנטשלאפן געווארן האט ער דאס אויך געזאגט, ווייל אז ער זאל געווען זיין וואכעדיג וואלט ער זיך געכאפט אין דעם טעות וואס ער האט געמאכט. דתניא מיר האבן געלערנט, הנותן סם המוות לפני בהמת חברו, איינער האט געגעבן סם המוות פאר די בהמה פון זיין חבר, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, כאטש די בהמה האט געגעסן די סם המוות און ס'איז געשטארבן, איז ער פטור מדיני אדם. סם המוות הוא דלא עבידא דאכלה, נאר ווען ער גיט סם המוות וואס איז נישט דער סדר די בהמה זאל עסן, דעמאלט אויך זאגן מיר אז ער איז פטור מדיני אדם ווייזט אויס אבל פירות דעבידא דאכלה, אויב האט ער אוועקגעלייגט פירות וואס דער סדר די בהמה זאל עס עסן, בדיני אדם נמי מיחייב. ווייל דארט כאפט ער נאר אן ווען איז ער פטור מדיני אדם נאר ביי סם המוות, אבער ביי פירות און די בהמה האט עס אפגעגעסן די פירות און עס האט איר מזיק געווען איז בדיני אדם נמי מיחייב ואמאי, פארוואס זאל ער זיין מחויב בדיני אדם הוה לה שלא תאכל, זעה איך דאך פון דעם אויף אז איך זאג נישט די סברה. זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר זאגן הוא הדין דער זעלבער דין איז אפילו פירות נמי אפילו אזא זאך וואס איז דער סדר די בהמה זאל עסן און ער האט אריין געטראגן שלא ברשות און די בהמה האט צופיל געגעסן ס'איז געווארן געשאדן איז אויך דער דין פטור מדיני אדם והא קא משמע לן דא גייט ער מיר דערציילן אפילו סם המוות נמי דלא עבידא דאכלה, סם המוות איז דאך נישט א סדר די בהמה זאל עסן, וואלט איך געוואלט מיינען אז וואס איז ר'האט אוועקגעלייגט, נארמאל עסט נישט די בהמה קיין סם המוות, וואלט איך געוואלט מיינען אז בדיני שמים זאל ער נישט זיין חייב, דאך שטייט חייב בדיני שמים, און איז מחויב בדיני שמים. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, סם המוות נמי, סם המוות מיינט מען באפרזתא, דאס איז אזעלכע סארט אזא גראז וואס דאס הייסט אפרזתא, וואס ס'איז די סדר די בהמה זאל דאס עסן, דהיינו פירי, דאס איז די זעלבע זאך די סדר ווי פירי זאל עסן, אויב אזוי. אין אמת'ן, אפילו ביי פירות איז אויך דער דין פטור מדיני אדם, נאר דא מיינט מען אז די סם המוות איז געווען פירות, פארוואזשע כאפט ער פונקט אן א סם המוות פון פירות, זאל ער אנכאפן פירות און עס איז געווארן געניזוקט, זאגט שוין תוספות, ער וויל מיר דערציילן, אפילו עס איז אינגאנצן געווארן פארלוירן פון דער וועלט די בהמה פון דעם סם המוות, דאך איז מען פטור מדיני אדם. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט האישה שנכנסה, א פרוי איז אריין געגאנגען לטחון חיטין צו מאלן ווייץ אצל בעל הבית ביי דעם באלעבאס שלא ברשות, אן רשות, וואס כאפט ער פונקט אן זי איז אריין געגאנגען מאלן? זאל ער זאגן דעם דין אז ער האט אריינגעטראגן דארטן פירות, זאגט תוספות אז וויל מען דא דערציילן א חידוש, כאטש דער מענטש וועט דאך פארדינען, זי וועט מאלן, וועט ער באצאלן פאר דעם מאלן, דאך דארף מען האבן רשות, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, די בהמה פון בעל הבית האט אויפגעגעסן די חיטה, פטור.

איז די פרוי וואס האט אריינגעברענגט די חיטין מחויב, נימא וואס זאל מען זאגן הוה לה שלא תאכל? זי האט נישט געדארפן עסן? זעסט דאך איך זאג נישט די סברא. זאגט די גמרא אמרי כ'על דיר זאגן ומי עדיפא ממתניתין איז דאס בעסער פון די משנה די יקום לי איך לערן איין אז ווען איז מחויב די בעל הפירות אויף דעם שאדן פון די בהמה פון בעל החצר, שהוחלקה בהן, ס'האט זיך אויסגעגליטשט, איז די זעלבע זאך דא אויך וואס שטייט אם הוזקה חייבת, מיינט מען ס'האט זיך אויסגעגליטשט. פרעגט די גמרא, ודקארי לה מאי קארי לה, וואס איז ער געגאנגען גלייך פרעגן א קשיא, ס'איז דאך א איינפאכע זאך אז אויב ביי די משנה שטייט אם הוזקה בהן, טייטשן מיר וועלכע הוזקה מיינט מען, ס'האט זיך אויסגעגליטשט, מיינט מען דא אויך עס האט זיך אויסגעגליטשט. זאגט די גמרא אמר לך, דער וואס האט געפרעגט די קשיא וועט ער אזוי זאגן, בשלמא מתניתין ביי דער משנה קתני שטייט אם הוזקה בהן, זי איז געווארן געשאדן אין זיי, דאס מיינט מען צו זאגן שהוחלקה בהן הוא, אז זי איז געווארן אויסגעגליטשט אין די פירות, דעריבער איז מען פטור. אבל הכא אבער דא אה קתני שטייט אם הוזקה ולא קתני און עס שטייט נישט דאס ווארט בהן, אכילה הוא דקתני, מיינט מען אז זי האט זיי אויפגעגעסן, אזוי האט ער געלערנט אין די הוה מינא, פארוואס שטייט נישט דאס ווארט בהן ואם הוזקה, די טייטש זי איז געווארן געשאדן דורך דעם עסן. ואידך, דער וואס האט גענטפערט אמר לך זאגט לא שנא, ס'איז נישט קיין חילוק צי שטייט יא בהן צי שטייט נישט בהן, דאס וואס שטייט והוזקה מיינט מען ס'איז געווארן אויסגעגליטשט. תא שמע. פרעגט מען א קשיא. אויף דער סברה וואס רב האט פריער געזאגט אז אויב איינער האט אריינגעברענגט פירות שלא ברשות און די בהמה פון דעם בעל החצר האט אויפגעגעסן די פירות, זי האט זיך איבערגעגעסן, זי איז געווארן געשאדן, האט רב געזאגט אז דער בעל הפירות איז פטור אויף דעם שאדן, ווייל הוה לה שלא תאכל, ווילן מיר פרעגן אויף דעם א קשיא, מיר האבן געלערנט הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, איינער האט אריינגעברענגט זיין שור אין א חצר פון באלבאס שלא ברשות, ואכל חיטן, און דער שור האט געגעסן חיטן, והתריז. ר'האט זיך איבערגעגעסן ומת, און דער שור איז געשטארבן. פטור, אויב ר'האט אריינגעברענגט דעם שור שלא ברשות און ר'האט אויפגעגעסן די חיטן פון דעם באלבאס און ס'האט אים פארשאדט איז דער בעל החצר פטור וואס הייסט? דו האסט נישט געדארפט אריינשיקן דיין אקס צו מיר אז זאל זיך איבער עסן? דארף מען צאלן פאר די חיטין וואס האט אויפגעגעסן? אויב פאר די חיטין דארף מען באצאלן, דא רעדט מען נישט פון דעם, האמיר דאך געלערנט אין די משנה אז דארף באצאלן פאר די חיטין. ואם הכניס ברשות, אויב האט אריינגעברענגט דעם שור ברשות, בעל החצר חייב, איז די בעל החצר מחויב. צו באצאלן פאר דעם שאדן וואס דער שור האט געהאט, ער האט זיך איבערגעגעסן. ואמאי, פארוואס? הוה לא, הוה ליה שלא יאכל, דער שור האט נישט געדארפט עסן. ער וועט זאגן, וואס הייסט איך זאל באצאלן אויף דעם שאדן וואס דיין אקס האט זיך איבערגעגעסן, ער האט אויף זיך אליין געברענגט דעם מזיק? אמר רבא, האט רבא געזאגט, ברשות אדשלא ברשות קרמית, דו פרעגסט א קשיא פון ברשות, פארוואס דא א שטייט ברשות אז דער שור האט זיך איבערגעגעסן, איז דער בעל החצר חייב? ברשות, אויב ער האט אריינגעברענגט ברשות, שמירת שורו קיבל עליו, דא ער האט געזאגט דו קאנסט אריינברענגען דעם שור צו מיר אין חצר, האט דער בעל החצר גענומען אויף זיך צו היטן דעם פרעמדנ'ס שור, ואפילו חנק את עצמו. אפילו ס'איז גארנישט ניט געשען דורך זיינע פירות נאר חנק את עצמו, איז דער בעל החצר האט אויף זיך גענומען א חיוב אז דער שור וואס ער גיט רשות אז זאל אריינקומען אז ער וועט אים היטן, דעריבער זאגן מיר אז ער איז חייב.